פשוט מטעמים, געשמאק, געשמאק בגשמיות, געשמאק ברוחניות, צו לערנען די שיחה פון רבין מיר זעהן אז מיר זאגן מיר צינדן ליכט יעדן טאג ברוך השם, נאכדעם זאגן מיר דעם הנרות הללו גלייך נאכן צינדן טון הנרות הללו אנו מדליקין, און מען כאפט זיך נישט קיינמאל ביז מען לערנט נישט די שיחה אז ס'איז דא א מורא'דיגע חילוק פון אנהייב פון הנרות הללו ביזן סוף, דער רבי וועט פרעגן א געוואלדיגע שאלה פארוואס דער חילוק פון אנהייב ביזן סוף?

און דער רבי איז מסביר די דריי זאכן און פארוואס ס'גייט לויט דעם סדר, ווי מיר וועלן זען אינעווייניג אין די שיחה. אין דעם נוסח פון הנרות הללו זאגט מען דריי לשונות. ס'דא דריי לשונות וואס מ'זאגט, מ'זאגט הנרות הללו אנו מדליקין, פארוואס צינדן מיר אן די ליכט, זאגן מיר על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות, דער רבי זאגט אזוי דאס אין אין מסכת אין מסכת סופרים און אין טור אין דעם אלטן רבינ'ס סידור, און ס'דא אנדערע סידורים וואס שרייבן מיט א אנדער סדר אבער מיר גייען לויט דעם סידור אזוי ווי ס'איז אין דעם סידור פון אלטן רבין און סידור פון של"ה, סידור פון יעב"ץ און אין נאך ערטער. איז זאגן מיר על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות, דערפאר צינדן מיר אן די חנוכה ליכט. דערנאך ביים סיום פון הנרות הללו זאגט מען ווידער די זעלבע דריי לשונות, נאר מיט אן אנדער סדר, להודות ולהלל לשמך הגדול, מיר זאגן על ידי כהניך הקדושים ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול פאר וואס? על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. פרעגט דער רבי דארף מען פארשטיין וואס איז דער טעם פון דעם שינוי אינעם סדר פון די דריי לשונות, מען האט זיך אריינגעלייגט אין סידור, און דעם נוסח פון פון די ערטער ווי געזאגט פריערט, אין מסכת סופרים און אין טור און אין אלטן רבינ'ס סידור און אין סידור פון של"ה, סידור פון יעב"ץ, שטייט דארט דער לשון. ווען מען זאגט אנהייב זאגט מען, הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות, און צום סוף זאגט מען להודות ולהלל לשמך הגדול, פריערט ניסים, דערנאך נפלאות און ישועותיך איז גאר די לעצטע. דארף מען פארשטיין פארוואס האט מען עס משנה געווען. אות ב', דער רבי וועט געבן דעם יסוד פונעם ענטפער, פון דעם וואס אין הנרות הללו ווערן דערמאנט נישט נאר ניסיך, נאר אויך נפלאותיך און ישועותיך, לכאורה, אויב איך זאג הנרות הללו אנו מדליקין, איך צינד אן די ליכט, דא שטייט נישט נאר על ניסיך אויף די ניסים וואס מ'האט געפונען די שמן און וואס האט געברענט אכט טעג נישט איין טאג, איז דאך געווען נאר גענוג אויף איין טאג, מיר זאגן דארטן אויכעט הנרות הללו אנו מדליקין אויף נפלאותיך און ישועותיך, וואס זע איך פון דעם? זאגט דער רבי איז מוכח אז די מצוה פון הדלקת נר חנוכה איז א זכר נישט נאר צום נס פון פך השמן, ווארום דער נס פון פך השמן איז נישט אין גדר פון ישועות, שטייט דאך הנרות הללו אנו מדליקין, מען צינדט אן די ליכט, אלא מען צינדט עס אן אויף ישועות אויכעט. על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות, געפינען די שמן איז נישט קיין ישועה, ישועה איז אז א מענטש איז אין א צרה און דער אייבישטער העלפט אים ווערט עס אנגערופן ישועה, וויבאלד אז אין נוסח שטייט דאך נישט אן נצחו, נאר ס'שטייט הנרות הללו אנו מדליקים, על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות, אויף אלע דריי זאכן איז דאך א ראיה אז מ'צינדט אן די ליכט נישט נאר וועגן דעם נס פון פך השמן, פארשטאנדיג זאגט דער רבי אין די הערה אז דער עיקר איז דער זיכרון פון הדלקת אויף הדלקת דער עיקר איז דער זיכרון פון הדלקת נר חנוכה איז דער זיכרון וואס מ'האט געפונען די שמן אבער עס שטייט דאך נאכדעם ווייטער נפלאותיך און ישועותיך אויב ס'ישועות מוז דאך אויך זיין אז מ'זאגט עס נישט אויף די ליכט נו איז אויף וואס זאגט מען די אלע דריי לשונות הנרות הללו אנו מדליקין מ'צינדט עס אן פאר תשועות און ניסים און נפלאות נאר אויך צו די אלערליי סוגי ישועה וואס דער אויבישטער האט באוויזן בימים ההם בזמן הזה, מען זאגט דאס אויף אלע זאכן וואס האט פאסירט יעמאלט אין די צייט פון חנוכה בימים ההם בזמן הזה, און וועלכע ווערן בכללות איינגעטיילט אין די דריי לשונות כדלקמן, די זאכן וואס דער אויבישטער האט געטון, די סוגי, אלע סוגי ישועות, אלע סוגים וואס איז געווען דארטן יעמאלט אין די צייטן פון חנוכה, ווערט אריינגערעכנט אין דעם ענין וואס מען צינדט אן די ליכט. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה זייער געשמאק, דער רמב ם זאגט זייער קלאר, דער רמב ם זאגט אין פרק ד', זאגט דער רב, זאגט דער רמב ם, פרק ד' הלכה ב', זאגט דער רמב ם אין הלכות חנוכה, להודיע הנס, צו מודיע אז מען צינדט אן די חנוכה ליכט צו מודיע זיין דעם נס אז מען האט געפונען דעם פך השמן און ס'האט געברענט די אכט טעג, און ער לייגט צו, ולהוסיף בשבח הקל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. נישט נאר אויף די נס פון פך השמן נאר אויף אלע ניסים זעהן מיר אז אין דעם הנרות הללו אנו מדליקין גיין אריין אלע עניינים וואס האט פאסירט יעמאלט די אלע זאכן וואס איז פאסירט און דער רבי זאגט אויכעט מען קען אויכעט מעיר זיין פון גמרא שבת אין דף כג עמוד א' די גמרא זאגט דארטן אמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה פארוואס שאף הן היו באותו הנס און רש י זאגט דארטן אויפן ארט וואס איז געווען דארטן ועל יד אישה נעשה הנס, די מעשה מען ברענגט זיך אראפ אין ספרים אז ס'רעדט זיך דארטן וועגן די מעשה פון יהודית, און אויכעט קען זיין אז חנה ושבעה בניה איז אויך געווען איינע פון די ניסים וואס איז געווען יעמאלט אין די צייטן פון חנוכה, כ'הער דאך אז די רמב ם אליין זאגט אז דער ענין פון צינדן די ליכט גייט אויף אלע זאכן צוזאמען. און אין דעם גופא, אין דעם גופא וואס איך זאג אז ס'איז געווען דארטן די דריי זאכן, אז ס'געווען א, אז ס'געווען א ישועה און א נס און א פלא, איז דער לשון נישט נאר אין לשון יחיד נאר בלשון רבים, מ'זאגט דארטן על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות לשון רבים, פארוואס? ווייל די מאורעות פון ימי חנוכה זענען כולל כמה וכמה ענייני ישועה פון אלערליי סוגים, פון די סוגים ישועות, פון די סוגים ניסים, פון די סוגים נפלאות, געווען כמה וכמה, ווי מ'וועט זען שפעטער אין די שיחה. עס קומט אויס דא האט אוועקגעלייגט דער רבי דעם יסוד, און שפעטער אין שפעטער אין אות ג' וועט דער רבי צוריק קומען און מסביר זיין ווי דאס עט אונז געבן צו פארשטיין אט דער ענין אז אין די נרות חנוכה וואס מען צינדט אן איז נישט נאר אויף דעם נס פון די נרות נאר ס'גייט אויף די אלע זאכן וואס האט פאסירט דעמאלט, תשועות ניסים ונפלאות, לויט דעם עט ווערן פארענטפערט פארוואס צום סוף פון הנרות הללו בייט מען דעם סדר, און מען זאגט על ניסיך ועל נפלאותיך און ישועותיך איז די לעצטע, און דא אין אנהייב איז ישועות איז די ערשטע. יעצט האט מען געזאגט ווי געזאגט פריער האט דער רבי דרך אגב פארענטפערט לויט דעם יסוד א מורא'דיגע שווערעדיגע שווערע קשיא, דערמיט ווערט פארענטפערט נאך א קשיא חזקה בנוגע דעם זיכרון פון נס חנוכה, לויט דעם יסוד עט ווערן פארשטאנדיג נאך א קשיא חזקה, א שווערע שאלה ווי דער רבי זאגט. ביי נס פורים איז דאך דא א חיוב צו דערמאנען די הצלה וישועה פון המן הרשע כו' סיי ביום און סיי בלילה, גמרא אין מגילה און דער רמב"ם און טור שלחן ערוך ווערט גע'פסק'נט אז מען דארף א חיוב צו דערמאנען די הצלה וישועה סיי ביינאכט און סיי בייטאג, וואס טוט מען? מען ליינט די מגילה. מה שאין כן דער נצחון פון חנוכה איבער די יוונים, וואס איז אויך געווען א נס, און נאך מער, ס'איז געווען א נס גלוי, מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וכו', בעת דער נס פורים איז געווען באהאלטן אין סדרי הטבע. זעט דא א געוואלדיגע מורא'דיגע שאלה, ווען ס'קומט צו פורים וואס דארטן איז געווען דער נס באהאלטן אין דרך הטבע, ס'איז געווען דארטן אחות לנו בבית המלך, און זי האט געמאכט א הזמנה מיט מיטן מלך, און ס'איז געווען א גזירה אויף די אידן חס ושלום אויף כליה אויף אלע אידן, און ס'איז אז מ'וויל קען מען איינטייטשן אין מגילה אז ס'איז געווען דער גאנצער נס איז געווען מלובש בדרך הטבע, אסתר איז געווען דארטן און דורכדעם איז געקומען די גאנצע, מרדכי איז געווען א משנה, מרדכי איז געווען א איינער פון די שרים און ער האט געהאט דארטן זיין שוועסטערקינד אסתר און זי האט זיך געטראפן מיטן מלך און ס'איז געווען א נס, אבער ס'איז געווען א נס מלובש בטבע, מה שאין כן דא שטייט דאך קלאר אין דאווענען ווען מ'זאגט אין על הניסים, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, רעדט זיך דא וועגן א נס גלוי, וואס ס'קען נישט זיין אז אזא פאר מענטשן ווי די ווי מתתיהו מיט זיינע קינדער מיט די אלע וואס זענען געווען דארטן מיט די חשמונאים זאלן געווינען אזא גרויסע ארמעי, איז דאך זיכער געווען א אפענע נס, פונדעסטוועגן וואס זעט מען אז ביי פורים איז דא א חיוב אז מ'דארף הערן מגילה ביינאכט און בייטאג, מה שאין כן ווען ס'קומט צו חנוכה דערמאנט מען עס בלילה, נאר אין ועל הניסים. וואו איז ועל הניסים? ווען מען דאווענט שמונה עשרה פון מעריב זאגט מען ועל הניסים, וואס מען זאגט אין מעריב און אויך אין ברכת המזון אויב מען וואשט זיך און מען עסט דארף מען זאגן על הניסים. ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה וויבאלד אז א' תפילת ערבית איז רשות, תפילת ערבית איז דאך געבויט געווארן, די גמרא זאגט אין ברכות און דער רמב"ם, אלטער רבי אין שולחן ערוך, ערבית איז געבויט געווארן רשות, היינט איז שוין א ענין פון א חוב, מען דאווענט אלעמאל מוז מען דאווענען, מען דאווענט אלעמאל מעריב, אבער מעריב איז דאך רשות. און ב' ס'איז נישטא קיין חיוב צו עסן פת בליל חנוכה, בכלל איז נישטא קיין חיוב אין חנוכה לכאורה און בפשטות איז נישטא קיין חיוב חנוכה בכלל צו מאכן א סעודה, די רבי ברענגט אראפ אין די הערה אפילו מיר וועלן זאגן אז ס'דא א חיוב אויף משתה ושמחה און ס'דא א חיוב אויכעט צו מאכן א סעודה, די רבי ברענגט אראפ די מרדכי און וואס עס ווערט אראפגעברענגט אין דרכי משה אז אז אפילו אז ס'איז דא א חיוב, די וואס האלטן אז ס'דא א חיוב פון פון משתה ושמחה און א סעודה שטייט נישט אין קיין ארט אז די חיוב דארף זיין בליל חנוכה. קומט אויס אז וואס ווערט דערמאנט בליל חנוכה דערמאנט מען נאר אין שמונה עשרה על הניסים, אבער עס ווערט דא צוויי פראבלעמען, ערשטנס תפילת ערבית איז נאר רשות, און ס'איז נישטא קיין חיוב אויף עסן ביינאכט און זאגן על הניסים אין בענטשן, קומט אויס אז ס'איז נישטא קיין חיוב הכרחי, ס'איז נישטא קיין חיוב וואס מען מוז צו דערמאנען דעם נס פון ניצחון המלחמה בליל חנוכה. מבהיל'דיגע געוואלדיגע קשיא אז די רבי זאגט דעם לשון קשיא חזקה. די רבי לייגט צו אין הערה ניין, בפרט ס'קען געזיין אז איינער האט געדאווענט און האט פארגעסן זאגן על הניסים, איז אויב איך זאג אז דער על הניסים איז א דבר המוכרח וואלט מען געדארפט איבערדאווענען, שטייט קלאר אין הלכה אז אין מחזירין אותו. ברענגט אראפ פון טור שולחן ערוך און שו"ת צמח צדק אז אם לא אמר על הניסים בתפילה או בברכת המזון אין מחזירין אותו, קומט דאך אויס אז אין פורים איז דא א חיוב סיי ביינאכט און סיי בייטאג צו ליינען די מגילה, און ביינאכט מאכט מען, מען מאכט גאר דריי ברכות ביינאכט און דריי ברכות בייטאג, דרך אגב אינטערעסאנט אז מען מאכט ביי חנוכה ליכט אויכעט מאכט מען דריי ברכות די ערשטע נאכט מיט דעם מיט דעם שהחיינו, ממילא ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס ביי פורים איז דא אזא חיוב, ס'קומט צו חנוכה איז גאר נישטא אינגאנצן קיין חיוב.

בשעת איך גיי און איך מאך די ברא די דריי ברכות און איך צינד אן די חנוכה ליכט, איז דאס נישט נאר אויף דעם נס פון נר חנוכה ווי געזאגט פריערט, ווי מען זאגט קלאר אין דעם נוסח ווי ס'איז אריינגעשטעלט אין סידור, הנרות הללו אנו מדליקין, על התשואות ועל הניסים ועל הנפלאות, און ממילא שוין זעה איך אז ס'איז יא דא א חיוב, א גלייך ווי ס'קומט אריין חנוכה איז טאקע אין בענטשן און אין מעריב דער על הניסים איז טאקע נישט קיין חיוב הכרחי, אבער ביים צינדן ליכט צינדט דאך יעדער איינער, און פארוואס צינד איך עס? און ווי דער רמב"ם זאגט ווי געברענגט פריער די ראיה פונעם רמב"ם אז מיר זאגן דאס צוליב די ניסים און נפלאות און תשואות, תשואות מוז גיין אויף אנדערע זאכן נישט אויף געפינען די ליכט, איז ווערט פארענטפערט די שאלה אז ס'ווערט ס'איז יא דא א חיוב הכרחי אז מ'דארף צינדן חנוכה ליכט און מ'צינדט די חנוכה ליכט, איז יעמאלט איז מען יוצא די אלע זאכן וואס איז געווען און אויך דעם ענין איז דער ענין פון חנוכה האט יא א חיוב אז מען זאל עס דערמאנען יעדן נאכט זאל מען דערמאנען דעם ענין פון די ניסים און נפלאות און דער ענין פון תשואות וואס איז געווען דער רבי לייגט צו און ווי מען געפינט אז איינער פון די וועגן צו אויסדריקן זיכרון והלל צום אויבערשטן איז דורך אנצינדן נרות וויסט מען ווי מ'זעט, די גמרא ברענגט אראפ און דער רבי ברענגט אראפ דארטן, עס איז געווע ווי ס'שטייט והדליקו נרות בחצרות קדשך, די נוסח פון על הניסים, וואס מ'רעדט דאך דארטן וועגן נרות פון שמחה, אז ס'איז זיך געווען די נרות פון שמחת בית השואבה אין עזרת נשים, די זעלבע זאך איז אויכעט די נרות אין בית הכנסת, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין גמרא אין ברכות און אין טור שולחן ערוך אין אלטן רבי'נס שולחן ערוך אז מ'צינדט אן ליכט ביים דאווענען, וואס די אלע איז דאך נישט זייער פלאץ אין היכל, ממילא זעה איך דאך אז צו סעלעברעיטן צו חוגג זיין א ענין פון א ענין פון. אויסדרוקן א זיכרון והלל צו דעם אייבערשטן איז דאך אנצינדן ליכט, איז דערפאר איז דא אויס מיט דעם וואס איך צינד אן די ליכט איז כולל אין זיך סיי דעם נס וואס איז געווען וואס מ'האט געפונען דעם פך השמן און סיי וואס האט געברענט אכט טעג, און אויכעט אין דעם צינדן די ליכט גייט אריין אלע עניינים וואס איז געווען יעמאלט די ניסים ונפלאות וואס איז געווען יעמאלט, במילא איז אראפגעגאנגען די קשיא. יעצט וועלן מיר צוריק גיין צו די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט פארוואס איז דער שינוי הסדר אין הנרות הללו מדליקים אנהייב שטייט תשועות ניסים ונפלאות, מה שאין כן צום סוף זאגט מען להודות ולהלל לשמך הגדול, און מען לייגט ישועות צום סוף, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, א געוואלדיגע קשיא, לויט דעם יסוד וועט עס אויכעט ווערן פארשטאנדיג. אות ג. דאס איז אויך דער טעם אויפן שינוי הסדר פון די דריי לשונות אין הנרות הללו, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דער טעם פארוואס אין סידור איז א חילוק פון אנהייב ביזן סוף. אין אנהייב רעדט זיך וועגן די דריי סוגי הצלה וישועה, ווי עס שטייט דארטן, אנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם, און דעריבער שטייען זיי אין דעם סדר, על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות, ווייל אזוי איז געווען דער סדר המאורעות, פריערט איז געווען תשועות, דערנאך איז געווען ניסים, און נאכדעם איז געווען נפלאות, דער רבי איז דא מחדש א געוואלדיגן חידוש און ס'גייט אראפ די גאנצע שאלה. בשעת מען זאגט הנרות הללו, זאגן אויסווייניג דערנאכדעם לערנען אינווייניג נאך, אבער בשעת מען זאגט הנרות הללו זאגט מען אויף וואס צינד איך עס אן אויף תשועות, ניסים ונפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. זאגט דער רבי, מוז דאס שטיין אין דעם סדר פון תשועות, ניסים ונפלאות, דאס איז געווען דער סדר ווי ס'האט פאסירט יעמאלט. מה שאין כן ווען ס'קומט צום סוף זאגט מען דאך אז ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותן בלבד, פארוואס צינדן מיר די ליכט? כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, אז מיר זאלן דאנקען דעם אייבערשטן אויף די זאכן וואס דו האסט געטון יעמאלט, יעמאלט בייט מען דעם לשון און מען זאגט קודם ניסים דערנאכדעם נפלאות דערנאכדעם ישועות, ווייל א מענטש היינט ווען ער גייט זאגן דעם ענין פון לויבן דעם אייבערשטן, איז ביי אים איז ניסים איז די ערשטע זאך וואס ברענגט אים צו לויבן דעם אייבערשטן, דערנאכדעם איז נפלאות, און די לעצטע זאך איז דער ענין פון ישועות, ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין בפרטי פרטים יעדן זאך וואס איז דער חילוק. איז במילא איז אנהייב רעדט מען וועגן דעם ענין פון ווי מען זאגט אויס שעשית לאבותינו, יעמאלט איז געווען אויף דעם סדר, מה שאין כן ביים סיום פון הנרות הללו, רעדט זיך וועגן די דריי סוגים ווי זיי רופן ארויס, ביי אונז דעם רגש להודות ולהלל לשמך הגדול, א נייע זאך, מען רעדט ווי וואס רופט ארויס ביי אונז דעם רגש אויף צו לויבן דעם אייבערשטן, דער רגש וואס ס'ברענגט ארויס, ערשט אז מען זעט א נס, איז דאס די ערשטע זאך וואס ברענגט א מענטשן צו דאנקען דעם אייבערשטן, דערנאכדעם קען ער צוקומען צו א מצב אפילו ווען ער זעט א פלא, ברענגט עס אים אויכעט צו לויבן דעם אייבערשטן, דערנאכדעם אפילו ער זעט א ישועה, ברענגט עס אים אויכעט צו לויבן דעם אייבערשטן, אבער די ערשטע זאך איז ניסים, די לעצטע זאך איז ישועותיך, מה שאין כן אין אנהייב רעדט מען ווי ס'איז געווען יעמאלט, וועט דער רבי אונז מסביר זיין שפעטער אז ביי יעמאלט איז געווען אנהייב תשועות, דערנאך איז געווען ניסים, דערנאך נפלאות, פשוט געוואלדיג און גאונות בפשטות וואס איז דער חילוק פון אנהייב הנרות הללו ביזן סוף. מה שאין כן ביים סיום פון הנרות הללו רעדט זיך וועגן די דריי סוגים ווי זיי רופן ארויס ביי אונז דעם הרגש להודות ולהלל לשמך הגדול, און אין דעם איז זייער סדר אנדערש, דער סוג ניסים איז דער ערשטער צו ארויסרופן ביים מענטשן דעם ענין ההודאה והילול צום אייבערשטן, א מענטש זעט א נס אז אים גייט דער לעבן גייט גלייך, איז נישט אלעמאל, אבער ער זעט אז עס איז געווען א נס, ברענגט דאס אים ארויס די ערשטע זאך ארויסרופן אז ער זאל ער זאל לויבן און דאנקען דעם אייבערשטן, ווי דער רבי זאגט דעם לשון, עס רופט ארויס ביים מענטשן דעם ענין ההודאה וההילול צום אייבערשטן, דערנאך דער סוג פון נפלאות. און ערשט נאכדעם דער סוג פון תשועות, קען ער צוקומען אז אפילו אז ער זעט א תשועה ברענגט עס אים אויכעט צו לויבן דעם אייבערשטן, און דער רבי וועט מסביר זיין אין אות ד' פונקט פארוואס דער סדר איז אזוי און וואס איז דער חילוק פון ניסים און נפלאות און ישועות, מסביר זיין ווי ס'איז געווען דער סדר יעמאלט און פארוואס היינט ווען מיר זאגן עס אז מיר ווערן נתעורר צו לויבן דעם אייבערשטן מוז דאס גיין אין דעם סדר אז תשועות איז די לעצטע זאך. והביאור. דער חילוק אין תוכן צווישן תשועות און. און ניסים און נפלאות, מען פארשטייט דעם חילוק, יעמאלט וועט מען פארשטיין פארוואס פארוואס ס'שטייט דער סדר. ווען איינער פירט א מלחמה קעגן א צווייטן וועמענס כוחות זענען בערך לויטן סך הכל פון כמות און איכות צוזאמען, צוויי מענטשן גייען מאכן א מלחמה, זיי גייען זיך שלאגן איינער מיטן צווייטן, און ביידע האבן די זעלבע הויכקייט, די זעלבע ברייטקייט, און זענען אויכעט זייער זייער גלייך אין דעם כח וואס זיי האבן, דער רבי זאגט סיי אין כמות און סיי אין איכות זענען זיי ביידע זייער גלייך, וועמענס כוחות זענען בערך צו זיינע. ער גייט זיך שלאגן מיט יענעם וואס בערך. דארף ער אויך אנקומען צו ישועת השם. דארף ער אנקומען צו ישועת השם. אז ער זאל מנצ, אז ער זאל מנצח זיין. אפילו אז זענען ביידע גלייך, דארף ער אנקומען צו ישועת השם. דער רבי הייבט אן מסביר זיין וואס דער ענין פון ישועה. ווארום על פי טבע איז אמאל איין צד גובר און אמאל דער צווייטער, אפילו זענען ממש זענען זענען כוחות בערך איינער צום צווייטן, איז על פי טבע איז אמאל געווינט דער און אמאל געווינט דער, איז אויב ער וויל געווינען דארף ער בעטן דעם אייבערשטן, ווארום על פי טבע איז אמאל איין צד גובר און אמאל דער צווייטער, אבער דער ניצחון ותשועה איז אין א אופן וואס זעט אויס ווי אן ענין טבעי, מען זעט נישט אין דעם קיין נס, קענסט עס נישט אנרופן נס אויב איינער האט געוואונען, און נישט קיין נס וואס איז נישט קיין נס וואס איז העכער פון טבע, זענען ביידע גלייכע כוחות, איז אויב איינער האט געווינען איז דאס נישט קיין נס, אויב איינער איז א איז איז איז גאר א שוואכינקער און איינער איז גאר א שטארקער און דער שוואכער געווינט, דאס הייסט א נס, אבער דא איז דאס נישט קיין נס, און נישט קיין נס וואס איז העכער פון טבע, ווייל על פי טבע קען ער מנצח זיין אזוי ווי דער צווייטער, יעדער איינער פון זיי קען מנצח זיין, איז אויב איינער האט מנצח געווען איז דאס געווען א ענין פון א ישועה וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, דאס איז דער ענין פון. פון תשועות. נס איז א ישועה והצלה וואס איז העכער פון טבע. היפך פון גדרי העולם. ולדוגמא, דער רבי גיט א דוגמא אויף דעם, א נצחון אין מלחמה אין אן אופן ווען ס'איז מנצח דער צד וואס איז אסאך שוואכער פון צווייטן. ס'איז מנצח איינער וואס איז שלא בערך שוואכער פון צווייטן. אזוי אז אין דרך הטבע קען ער די מלחמה נישט געווינען. אזא נצחון איז א נס. וואס הייסט א נס? למעלה מן הטבע. ער איז דאך אסאך שוואכער פון אים, אדער שלא בערך שוואכער פון אים, און ער האט געוואונען, דאס זעט מען אז עס איז געווען עפעס א נס, א נס מלמעלה. און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה פון רשי אין פרשת וארא, אז לא, אין פרשת וארא, און אויך להעיר ממאמר רז"ל, די גמרא זאגט אין נידה ל"א עמוד א' אויף סוג פון ניסים, אויף די סארט ניסים, וואס אפילו בעל הנס אינו מכיר, דער לשון פון די גמרא אז אויף די ניסים וואס בעל הנס אינו מכיר בניסו, ער זעט נישט אז ס'איז געווען א נס, אויף דעם שטייט, זאגט די גמרא, אויף דעם שטייט אין תהילים קאפיטל עיין ב, עושה נפלאות לבדו, דאס איז דער ענין פון פלא. ממילא איז דער ענין פון תשואות האבן מיר פארשטאנען אז דאס מיינט אז ווען צוויי מענטשן זענען גלייך בשווה און איינער געווינט איז דאס א ענין פון א ישועה פאר אים פארוואס דער צווייטער האט נישט געוואונען ער האט געוואונען ווייל דער צווייטער האט דאך אויך געקענט געווינען אבער ס'איז נישט קיין נס מה שאין כן ווען איינער איז אינגאנצן שוואכער אינגאנצן פון דעם צווייטן שלא בערך שוואכער און ער געווינט דאס זעט מען א נס למעלה מן הטבע ווייסן מיר וואס איז תשועות און ווייסן וואס איז ניסים וואס איז נפלאות נפלאות זאגט דער רבי זענען אזעלכע ענינים וואס רופן ארויס א וואונדער ביי דעם וואס זעט זיי זיי זענען נישט קיין קלארע ניסים ווארום מען קען זיי ערקלערן אלס פאסירונגען בדרך הטבע. ס'איז א וואונדער, מען זעט ס'איז נישט קיין ענין פון א קלארער נס און ס'איז נישט קיין ענין פון דרך הטבע. מען קען עס מסביר זיין על פי דרך הטבע, אבער ס'איז פארט א פלא. איך זע א זאך וואס איז ממש א וואונדער ווי האט עס פאסירט? אפגעטיילט און אויסגעטיילט פון דער הנהגה הרגילה און דעריבער רופט עס ארויס א וואונדער, ס'איז א ענין. נפלא. איך האב געמאכט א טעות פריער, די הערה וואס די רבי האט געזאגט פון רשי אין וארא, און די גמרא אין מימר און די גמרא אין נידה, גייט אויף דעם אז ס'איז נישט קיין נס און ס'איז נישט קיין טבע, מ'קען מיינען אז ס'איז טבע, אבער ווען מ'זעט א זאך וואס איז א וואונדערדיגע זאך וואס ווערט אנגערופן פלא, אויף דעם ברענגט זיך אראפ וואס די גמרא זאגט אין נידה, אפילו בעל הנס, אויף די ניסים וואס בעל הנס איז אינו מכיר בניסו, ווייל ס'איז נישט קיין נס, ס'איז נאר א ענין פון א פלא, אויף דעם זאגט, אויף דעם זאגט דוד המלך, עושה נפלאות לבדו, רעדט זיך דא וועגן פלא, אז ס'איז אזא סארט זאך וואס א מענטש איז אינו מכיר, אז אין, אין בעל הנס מכיר בניסו. האבן מיר שוין פארשטאנדיג יעצט די אלע דריי זאכן, מען רעדט וועגן דעם ענין פון א ישועה, איז א זאך וואס ביידע זענען גלייך, יעדער איינער קען געווינען, און אז ער געווינט איז דאס א ענין פון א ישועה, מיר האבן דעם ענין פון א נס וואס איז אינגאנצן למעלה מדרך הטבע, מען זעט א זאך וואס וואס ס'לייגט זיך גארנישט אין שכל ווי אט עס קען פאסירן, ס'איז היפך הטבע אינגאנצן, דערנאך נפלאות, איז אזוי ווי צווישן צווישן נס און טבע, מען קען עס איינטייטשן אין טבע, אבער פון צווייטן זייט ווען מען זעט אזא זאך וואס איז פאסירט רופט מען עס אן א פלא, דער רבי ברענגט אָן אין די חצאי ריבוע ברענגט דער רבי א ראיה צו דעם, און ווי מען געפינט ביי די גאולה פון אלטן רבי'ן בי"ט כסלו, ס'טרעפט זיך אויס אלעמאל גלייך פאר חנוכה, אז ער האט געשריבן, דער אלטער רבי האט געשריבן אין זיין בריוו אויף דעם, דער אלטער רבי האט געשריבן אויף די גאולה וואס ער האט געהאט, הפליא השם לעשות בארץ, ער רופט עס אן דעם לשון פון הפליא, פארוואס רופט ער עס אן דעם ענין פון הפליא? די גאולה פון י"ט כסלו איז געקומען דורך די שרים, און ס'איז געווען פארבונדן מיט כמה וכמה השתדלות וכו', די שרים האבן אים ארויסגעלאזט, און ס'איז געווען א גרויסע השתדלות פון אסאך מענטשן קעגן דעם וואס מ'האט אים איינגעזעצט און מ'האט אים געוואלט, מ'האט אים גענומען אין די שווארצע וואגן, מ'האט אים געוואלט הרג'נען, איז ממילא קומט דאס פון זיי, אבער צוזאמען דערמיט איז עס געווען כלל וכלל נישט קיין הנהגה רגילה. למעשה האט מען אים נישט געדארפט ארויסלאזן, מען האט אים ארויסגעלאזט, עס איז געווען א פלא, עס איז א ענין פון א פלא, עס איז נישט קיין נס למעלה מדרך הטבע, אבער עס איז א פלא, נאר א פלא'דיגע זאך ווי דער אלטער רבי זאגט דעם לשון, הפליא לעשות בארץ, ווייסן מיר שוין די אלע דריי לשונות וואס דאס איז, יעצט וועט מען קענען צוקומען צו פארשטיין. דעם ענין פארוואס אין אנהייב פון הנרות הללו ענדיגט מען מיט דעם ענין פון נפלאות, און ווען מיר זאגן וואס איז אונז מעורר, וואס איז אונז מעורר, וואס גיט אונז דעם הרגש צו זיין להודות ולהלל לשמך הגדול דער לשון איז אין סוף פון הנרות הללו, מוז עס זיין אויף ניסיך נפלאותיך און ישועותיך, לויט דעם יסוד וועט עס ווערן פארשטאנדיג. אות ה', די דריי סוגי הצלה וישועת השם זענען געווען בימים ההם, בימי חנוכה, און על הסדר, פריער איז געווען תשואות, דערנאך איז געווען ניסים און דערנאך איז געווען נפלאות. עס וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג ערשט פארוואס אין אנהייב ווען מען רעכנט אויס הנרות הללו אנו מדליקים פארוואס מען צינדט עס אן לויטן סדר וואס איז געווען פריערט האט דער אייבערשטער געמאכט תשואות דערנאך האט ער געמאכט ניסים דערנאך האט ער געמאכט נפלאות נאר זייער פשוט דער אנהייב פון דעם נצחון החשמונאים איז געווען גלייך אין זייער שטאט מודיעין ווען מתתיהו ובניו האבן זיך געפונען מתתיהו און בניו האבן געוואוינט אין מודיעין. וואס איז געווען דארטן? שטייט קלאר, די יוונים האבן דארט געוואלט מקריב זיין א דבר אחר, זיי האבן געמאכט א מזבח און זיי האבן געוואלט מקריב זיין א דבר אחר, און די חשמונאים האבן זיך, די חשמונאים האבן זיך געשטעלט אנטקעגן און זיי באזיגט, זיי האבן זיי געוואונען. וואס איז דא געווען? ווי קען מען אנרופן אויף דעם דאס אז זיי האבן געוואונען די, אז זיי האבן געוואונען דארטן די יוונים און זיי האבן נישט געמאכט קיין דבר אחר אויפן מזבח? אין דעם איז געווען א ישועה, אבער נישט קיין נס גלוי און נישט קיין פלא גלוי. ווארום אין מודיעין איז נישט געווען קיין גרויסער מספר פון יוונים, איז דאס געווען נאך א ענין פון א ישועה, ס'איז נישט געווען נישט קיין פלא אז מען האט זיי געוואונען, און זיכער איז דאס נישט געווען קיין נס, מען רעדט וועגן ס'איז נישט געווען דארטן קיין סאך מענטשן, דער רבי ברענגט אראפ פון פון יוסיפון און אויכעט פון די אלע נצחונות וואס שטייט אין ירושלים וואס איז געווען דארטן די אין דעם איז געווען א ישועה אבער נישט קיין נס גלוי און נישט קיין פלא גלוי, ווארום אין מודיעין איז נישט געווען קיין גרויסער מספר פון יוונים. מען האט דאך פריערט אויסגערעכנט וואס דער רבי איז מסביר דעם חילוק פון ישועה ביז נס ביז נפלאות איז אין ישועה האט ער געזאגט אז צוויי וואס זענען די זעלבע זאך אין כמות און אין איכות ווען זיי גייען זיך שלאגן איז אז איינער געווינט איז דאס א ענין פון ישועה איז דא די זעלבע זאך ס'איז געווען דארטן געווען זייער ווייניג יוונים אין מודיעין ממילא איז דאס געווען א ענין פון א ישועה אין דעם איז געווען א ישועה אבער ס'איז נישט קיין נס גלוי און ס'איז נישט קיין פלא גלוי אין מודיעין זענען זיי נישט געווען קיין סאך דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אַכצן אז אויכעט אין די אלע נצחונות וואס איז געווען אין ירושלים ביז ס'איז געווען די מלחמה הגדולה וואס איז אנגעקומען זייער אסאך וואס אנטיוכוס האט געשיקט זייער אסאך חיילים און יעמאלט יעמאלט איז געווען דער נס וואס מ'האט זיי געוואונען און ס'ברענגט זיך אראפ אין מגילת אנטיוכוס און אויכעט אין מדרש חנוכה און מיט דעם פארשטייען מיר וואס דער ענין וואס ס'האט זיך אנגעהויבן ווען ס'האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון חנוכה האט זיך עס אנגעהויבן מיט א ישועה דערפאר הייבט מען אן הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות וואס איז געווען נאכדעם? דערנאך האבן די אידן מלחמה געהאלטן קעגן א גאר גרויסן צבא פון יוונים וואס אנטיוכוס האט אריינגעשיקט, שטייט אין מגילת אנטיוכוס און אין מדרש חנוכה, גאר אסאך מער ווי דער מספר פון די אידישע אנשי חיל. וואס איז געווען יעמאלט? יעמאלט איז געשען א נס גלוי, וואס הייסט א נס? טבע וואלטן זיי נישט געקענט געווינען, די יוונים האבן געדארפט געווינען, די חייל, די צבא וואס אנטיוכוס האט געשיקט, זיי האבן געדארפט געווינען, זעט מען אבער אז ס'איז געווען א נס גלוי למעלה מן הטבע, ווי ס'שטייט דער לשון ווי מען זאגט עס אין על הניסים, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, די אידן האבן מנצח געווען. איז געווען דער סדר איז געווען, פריערט איז געווען דער ענין פון ישועה וואס איז געווען סיי אין מודיעין און סיי אין ירושלים וואס איז געווען דארט און זיך געשלאגן מיט זיי וואס איז געווען אלץ בערך איינער צום צווייטן, שפעטער ווען אנטיוכוס האט אריינגעשיקט א גרויסן צבא, יעמאלט איז געווען א נס, דערפאר שטייט דער לשון, הנרות הללו אנו מדליקים אויף די תשועות און דערנאך קומט ניסים. וואס איז געווען נאכדעם? נאכן ניצחון המלחמה זענען די חשמונאים אריין אין בית המקדש און האבן געזען אז ס'איז נישטא קיין שמן טהור פאר הדלקת המנורה, פארוואס איז נישט געווען קיין שמן טהור? ווייל די יוונים האבן מטמא געווען כל השמנים שבהיכל, ביז זיי האבן געפונען, ביז די חשמונאים האבן געפונען פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ווי די גמרא דערציילט אין שבת כ"א, און דאס וואס מען האט געפונען דעם פך השמן איז טאקע נישט קיין נס גלוי, ס'איז נישט קיין נס גלוי. ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין מער, דא קומט מען צו דעם ענין פון, פון דעם ענין פון, פון פלא, דערפאר איז שטיין דער לשון על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות, און אז מען, און דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע, און אז מען וויל זיך איינשפארן, קען מען זאגן אז ס'איז געווען אן ענין טבעי, ווי געזאגט פריערט, אז ס'קומט צו א ענין פון א פלא, איז, קען מען מיינען אז ס'איז א ענין פון א טבע, ס'איז א ענין פון א טבע, ס'איז טאקע א וואונדער, אבער מען קען זיך איינשפארן אז ס'איז געווען טבע, פארוואס? אז דעם פך השמן האבן די יוונים נישט באמערקט צו מטמא זיין, דערפאר איז דאס געווען א ענין פון א ענין פון טבעי. בפרט לדעת התוספות, דעם פך השמן האבן די יוונים נישט באמערקט, דערפאר האבן זיי עס נישט מטמא געווען, עס קען זיין בדרך הטבע איז דאס נישט געווארן טמא, בפרט לדעת התוספות, ווי תוספות זאגט אין שבת דארטן דעם דיבור המתחיל שהיה זאגט תוספות אז מען מוז זאגן שהיה מונח בחותם בקרקע, וואס איז א דבר בלתי רגיל כלל וואס מען באהאלט שמן אין קרקע, בפרט אז עס איז געווען א לשכת השמנים, און לשכת השמנים האט מען געהאלטן די גאנצע שמן און דארטן זענען די יוונים אריינגעזען און עס מטמא געווען, ווי קומט אז מען האט אריינגעלייגט עפעס א א פך השמן אין אין דר'ערד וואס איז געווען בחותמו של כהן גדול? האבן די יוונים נישט געטראכט צו זוכן דארטן? ועל פי זה יומתק איז ממילא קומט אויס אז מ'קען זיך איינשפארן און זאגן אז ס'געווען א ענין פון טבע ס'איז גארנישט געווען קיין ענין פון נס, וואס ווערט דאס אנגערופן? דאס ווערט אנגערופן ס'איז א פלא, א פלא אז זיי האבן נישט געטראפן דעם דעם פך השמן. ועל פי זה דרך אגב זאגט דער רבי אין סוגריים, יומתק אגב די ודאות אז דער שמן איז טהור און די יוונים האבן עס נישט מטמא געווען דורך היסט, ווען די יוונים וואלטן עס געשאקלט, היסט א ענין פון שאקלען וואלט עס אויכעט געווארן טמא, דערפאר ממילא דורך דעם לויט ווי תוספות זאגט אז ס'איז געווען מונח בחותם בקרקע, איז געווען זיכער אז ס'איז געווען א שמן טהור און זיי האבן עס אפילו נישט מטמא געווען מיט בהיסט, ס'איז געווען אריינגעלייגט אין די ערד און פארדעקט, זיי האבן עס נישט געזען און זיי האבן נישט געוואוסט פון דעם. אבער דאך, דער רבי לייגט צו אבער דאך, איז עס א דבר פלא, ס'איז יא א דבר פלא. ס'ענין פון נפלאות. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה געשמאק פון די מאירי אויף גמרא שבת, דלילה הראשונה מברכין על הגאולה ועל הודאת מציאת פך השמן. זייער געשמאק. די ערשטע נאכט וואס מ'בענטשט, בענטשט מען אויף די גאולה וואס מ'האט געוואונען, און אויף אויף מודה אויף די מציאת פך השמן, ער זאגט נישט נס פך השמן, ס'איז געווען די מציאה וואס מ'האט עס געפונען, וואס איז דאס? דבר פלא, אלע שמנים האבן די יוונים מטמא געווען, און דער איין פך איז געווען באהאלטן בקרקע, איז געבליבן גאנץ נישט אנגערירט.

נס וואס אנטיוכוס האט אריינגעשיקט א גאר גרויסן צבא, ס'איז נישט געווען במציאות בדרך הטבע אז מ'זאל געווינען, דאס איז א נס למעלה מדרך הטבע, ס'איז נישט אין טבע, אין טבע קען מען נישט געווינען, דערנאך געווען דער ענין פון געפינען דעם פך השמן, איז געווען א ענין פון א פלא, דערנאך איז געווען נאך א נס, וואס איז געווען דער נאך א נס? שהדליקו בו ח' ימים, ווי אויך נאך ישועות ונפלאות, איז שוין פארשטאנדיג אויכעט פארוואס דער לשון איז נישט על התשועה ועל הנס ועל הפלא, על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות, ס'איז געווען טאקע קודם געווען דער ענין פון תשועות דערנאך געווען ניסים דערנאך געווען נפלאות, און ס'איז געווען נאכן נס וואס איז געווען געווינען די מלחמה איז געווען נאך א נס, ס'האט געברענט אכט טעג. אות ו'. דער סדר תשועות ניסים ונפלאות איז ווען מען רעדט וועגן זיי בשייכות פון דעם סדר בזמן פון די מאורעות בימים ההם, בשעת עס רעדט זיך אבער וועגן להודות ולהלל לשמך הגדול לאחר זה, איז דער סדר א אנדער סארט סדר. איז יעצט צו פארשטאנדיג געווארן פארוואס מען הייבט אן אין הנרות הללו אנו מדליקין זאגט מען דעם סדר ווי ס'איז געווען יעמאלט, יעמאלט איז געווען תשועות, דערנאכדעם איז געווען ניסים דערנאכדעם איז געווען נפלאות דאס איז דער סדר אבער ווען מען רעדט וועגן וועגן להודות ולהלל לשמך הגדול ביי אונז ווי מיר דארפן דאנקען דעם אייבערשטן איז דער סדר אינגאנצן אנדערש צום אלעם ערשטן איז מען מודה ומהלל דעם אויבערשטן אויף ניסים וואס אין וואס אין דעם דערקענען אלע אז דאס קומט פון דעם אויבערשטן אז מען זעט א נס זאגן אלע וואו דער אייבערשטער האט געמאכט א נס אויף וואס דאנקט מען דעם אייבערשטן? די ערשטע זאך, אויף א נס דאנקט מען דעם אייבערשטן. דערנאך איז מען זיך מתבונן, א מענטש איז זיך מתבונן, און ער האט שכל, ער טראכט זיך אריין, ער זעט אז מען דערקענט דעם אמת'ן גדר פון כמה וכמה פאסירונגען, אז זיי זענען גאר, אז זיי זענען נפלאות. שטייט דער לשון, להודות ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך. קודם דאנקט מען דעם אייבערשטן אויף א נס, דאנקט מען גלייך דעם אייבערשטן, א מענטש האט שכל און ער טראכט זיך אריין, זעט ער אז די נפלאות, אז אז זעט ער אסאך פאסירונגען וואס ס'זעט אויס ווי ס'איז דרך הטבע, ניין, ס'א פלא, דער אייבערשטער האט עס געמאכט א ענין פון פלא. כאטש אז הרוצה לטעות יטעה, אז זיי זענען פאסירונגען בדרכי הטבע, אבער אז א מענטש טראכט זיך אריין, קען ער צוקומען צו די מסקנא. און מען דאנקט און לויבט דעם אייבערשטן פאר זיי, אויף די נפלאות וואס א מענטש זעט יעדן טאג און יעדן מינוט זעען אידן פלאות וואס דער אייבערשטער מאכט פאר זיי. און דערנאך קומט די דריטע זאך, קומט מען צו די הכרה אז אפילו על ישועותיך, וועלכע זענען נישט קיין נס און אפילו נישט קיין נפלאות, נאר זיי זענען אין גדרי הטבע, ווי געזאגט פריער אז צוויי מענטשן שלאגן זיך ביידע מיט די זעלבע כוחות און איינער געווינט, דאס איז דער ענין פון ישועה, ממילא איז די ערשטע זאך א מענטש ווען ער דאנקט דעם אייבערשטן דאנקט ער די ערשטע זאך ווען ער זעט א נס זאגט ער וואו דאס מוז קומען פון אייבערשטן, דערנאכדעם קען ער זיך דאך איינשפארן זאגן א ענין פון פלא איז א ענין פון טבע זאגט מען ניין ער קומט צו א מסקנא אויכעט און ער פארשטייט אז די נפלאות האט ער די גאנצע צייט דער אייבערשטער גיבט אים נפלאות און עס איז אלץ פונעם אייבערשטן, און נאכדעם קען מען צוקומען צו דער הכרה אז אפילו אויף א ישועה איז אויכעט נאר פונעם אייבערשטן, וואס א ישועה איז דאך נישט קיין נס און אפילו נישט קיין נפלאות דאס אין גדרי הטבע, וואס איז גדר הטבע? מען זעט אמאל א זאך וואס איז אין גדר הטבע, אבער עס איז א פלא, ווי האט ער עס געקענט טון? דארף מען אויך דאנקען און לויבן דעם אויבערשטן, פארוואס? ווארום עס שטייט קלאר, לה' הישועה, אפילו א ישועה קומט דווקא פון דעם אייבערשטן, ווי געזאגט פריערט נאכאמאל, אז ווען צוויי שלאגן זיך מיט די זעלבע כוחות, אז איינער געווינט, איז דאס האט דער אייבערשטער געמאכט אז ער זאל געווינען, אז ס'איז א ישועה אז ער האט עס געוואונען. טבע אליין איז למעלה מן הטבע, א מענטש קומט צו צו די הכרה אז אפילו וואס ער זעט אין טבע איז דאס אויכעט למעלה מן הטבע, במילא דארף אויך א ישועה ארויסרופן א הודאה, ווייל בדרך הטבע האט געקענט געווינען דער, דער, און דער, ווייל ביידע האבן די זעלבע כוחות, אבער אין דרך אין טבע איז אויכעט למעלה מן הטבע, ווייל אז ער האט געוואונען איז דאס למעלה מן הטבע, במילא דארף זיין א ישועה, דארף עס אויכעט ארויסרופן. א ענין פון הודאה והילול. ביז יעצט האט דער רבי גערעדט זייער געשמאק מסביר געווען פארוואס די דריי עניינים גייען לויטן סדר ווי מיר קוקן אויף דעם, דארף זיין דער ענין פון כדי להודות ולהלל לשמך הגדול קודם אויף נסיך דערנאכדעם מען באטראכט זיך קומט מען צו נפלאותיך דערנאכדעם ישועותיך, יעצט וועט דער רבי ארויסברענגען אין א טיפערן ענין אות ז' הייבט זיך אן אין א טיפערער ענין אין דעם, דער רבי ארויסברענגען פונקט פארקערט, פריערט האט ער געזאגט אז דער ענין פון נסיך איז די העכסטע. דערנאכדעם נפלאותיך איז נידעריגער, דערנאכדעם ישועותיך איז די נידעריגסטע זאך, יעצט וועט ער אבער ארויסברענגען פונקט פארקערט, אז נסיך איז די נידעריגסטע זאך, נאכדעם גייט נפלאות, און ישועות קומט פון די העכסטן פלאץ, די חילוק איז ווי מיר קוקן אויף דעם, און ווי ס'קוקט אויס פונעם אייבערשטן ווי ס'קומט אראפ מלמעלה, דאס וועט זיין אין אות ז' זייער זייער געשמאק.

טבע מיינט אז ס'איז אזוי די נאטור, אז ס'קומט און ס'גייט, און די זון קומט ארויף, די זון גייט אראפ, ס'זעט אויס אזאך ווי ס'איז א דבר הרגיל, ס'איז טבע, אדער אין לשון חסידות שטייט אלעמאל אז פארקערט, אז דער ענין פון טבע שטימט אויכעט מיטן ווארט פון טבעו בים סוף, אזוי ווי טבעו ס'איז איינגעזונקען אין דעם דער כח אלוקי, זאגט דער רבי, איז הגם אז אויכעט הנהגת הטבע איז אויכעט א הנהגה אלוקית, ס'איז נישט אלץ אזאך וואס איז אליין, במילא איז באמיתתו איז זי אויכעט למעלה מן הטבע, ווייל אלץ קומט דאך פונעם אייבערשטן, ווי וועלט טייטשט טבע. וועלט טייטשט דאך טבע אז ס'איז עס אליין. איז אויך דאס טבע ביי אידן נאר א חיצונית'דיגע לבוש אויף דער הנהגה נסית ביי אידן אפילו אט דער טבע וואס ס'קוקט אויס לכאורה אז ס'איז נישט פון אויבערשטן איז ביי די אידן איז דאס אויכעט א הנהגה הנהגה נסית אלעמאל מיט וועלכער דער אויבערשטער פירט אן מיט אידן נאר אין א וועג פון למעלה מהטבע במילא דער וואס האט ליכטיגע אויגן דער זעט אט דעם אמת אז דאס איז מלכתחילה אן ענין ניסי, אפילו א ענין פון טבע, יעדן זאך וואס ס'גייט, מ'גייט אינדערפרי, מ'גייט ארום, מ'שטייט אויף און מ'גייט, יעדע זאך איז א ענין פון נס, אזוי אז דער לבוש פון טבע האט גאר קיין תפיסת מקום נישט ביי אים, א איד ווערט נישט נתפעל פון דעם תפיסת מקום וואס ס'זעט אויס אז דער אלוקות איז באהאלטן אין דעם ענין וואס ער טוט, ניין, ער טראכט זיך אריין, ער האט ליכטיגע אויגן און ער זעט אז יעדע זאך קומט פונעם אייבערשטן. און דער רבי זאגט ווי גערעדט פיל מאל, דער רבי צייכנט אן אין ליקוטי שיחות חלק א' און אין חלק יו ח, האט דער רבי גערעדט דארט זייער אין אריכות אין דעם, וועגן דעם פירוש פון מאמר חזל, ס'איז דא ירושלמי און תוספות, דיבור המתחיל אמונת אין בבלי אין גמרא שבת ל"א, ברענגט ברענגט ער עס אראפ דער דער בבלי תוספות ברענגט עס אראפ פון ירושלמי וואס עס שטייט דארטן דער לשון דער רבי ברענגט עס אראפ ממש דעם לשון פון ירושלמי מאמין בחיי עולמים וזורע א איד גלייבט אין דעם אויבערשטן וואס איז חיי עולמים און ער גייט איינזעען לכאורה, די חוקי הטבע וואס דער אויבישטער האט איינגעשטעלט זרע וקציר לא ישבותו, בשעת ס'איז געווען נאכן מבול, האט דער אייבישטער געזאגט אז זרע וקציר, חורף און די אלע זאכן עלן נישט ווערן, עלן נישט לא ישבותו ס'עט נישט ווערן נאכאמאל אזא זאך אז ס'עט נישט ארבעטן, איז דאך האט דער אייבישטער אריינגעשטעלט אין טבע אז מ'זעט, וואקסט. זאגט דער רבי ביי אידן זאגט דער ירושלמי איז אנדערש, זענען ביי אידן דאס וואס זרע וקציר לא ישבותו, זענען ביי אידן נישט די סיבה האמיתית אויף זייער זריעה, א איד ווען ער גייט איינזעען איז נישט ווייל ער ווייסט אז זרע וקציר לא ישבותו, די אמת'ע סיבה צו דער צמיחה, די אמת'ע סיבה פארוואס ער זעט און די אמת'ע סיבה פארוואס ס'וואקסט ביי אידן איז דערפאר און דערפאר איז ער זורע, ווייל דער אמת'ע סיבה אויף די צמיחה און דערפאר איז ער זורע איז ווייל ער איז מאמין בחיי עולמים. געוואלדיגע ווערטער, אז א איד, אפילו א זאך וואס איז בדרך הטבע, להבדיל אלף הבדלות, א גוי גייט און זעהט איין, ווייסט ער אז ער זעהט איין ס'עט וואקסן, ווייל דער אייבערשטער האט עס אזוי איינגעשטעלט אין טבע. א איד, זאגט דער ירושלמי, איז מאמין בחיי עולמים יעמאלט איז ער זורע, ווייל ער ווייסט אז די צמיחה עט ווערן דווקא דורך דעם וואס ער איז זורע, ווייל ער גלייבט אינעם אייבערשטן. א איד איז נישט געבונדן מיט די דרכי הטבע. אות ח' עס רעדט זיך אין חסידות אז דווקא אין די מטה מטה ביותר זאגט זיך ארויס דער גבוה גבוה ביותר. דער באוואוסטער ווארט אין חסידות און אלעמאל עס שטייט כל הגבוה הגבוה ביותר איז נופל למטה למטה נופל למטה יותר ווייל אזוי ווי איך האב געלערנט יענע וואך אין די שיחה אין וישב האבן מיר געלערנט אין די אין די שיחה מיר האבן עס געלערנט מקליט געווען פון דעם פראדזשעקט לקוטי שיחות האבן מיר געלערנט אין וישב אז א מדבר לכאורה דא למטה איז דאך א מדבר די ערשטע דרגה איז דא דומם צומח חי מדבר איז דער מדבר ווי לעבט ער ער דארף לעבן דווקא פון צומח און פון חי און אפילו און אפילו פון דומם ווי קומט דאס? ווייל די זאכן וואס זענען דומם און זענען און זענען צומח קומען פון א העכערן אופן, ווען זיי זענען אראפגעקומען דא למטה זענען זיי נידעריגער, אבער ווען א איד נעמט און איז זיי מברר הייבט דאס אויף דעם אידן אויכעט, ווי גערעדט דעם חילוק פון יעקב מיט עשיו, אז יעקב עשיו איז פון תוהו און יעקב איז פון תיקון און יעקב ווען ער איז מברר עשיו'ן נעמט ער איז ער אים מעלה און ס'מעלה יעקב אויכעט ביז די דרגה פון תוהו. דער רבי עס רעדט זיך אין חסידות אז דווקא אין די מטה מטה ביותר זאגט זיך ארויס דער גבוה גבוה ביותר, דווקא אין די נידעריגסטן זאגט זיך ארויס די העכסטע, און על דרך זה אויך אין דעם ענין פון ניסים, ווי געזאגט פריערט, יעצט וועט דער רבי ארויסברענגען אז דער ענין פון ניסים איז קומט פון א נידעריגערן פלאץ ווי דער ענין פון ישועותיך, און דערפאר צום סוף ווען מען זאגט להודות ולהלל לשמך הגדול גייט עס מיטן סדר קודם גייט ניסים וואס איז די נידעריגער, דערנאך דעם גייט דער ענין פון. דערנאך גייט דער ענין פון נפלאות, די לעצטע זאך איז דער ענין פון ישועות, ווי מען וועט דאס מסביר זיין זייער געשמאק אינעווייניג. די ניסים וואס זענען מלובש אין טבע האבן א העכערן שורש ווי די ניסים גלויים, און טבע אליין האט נאך א העכערן שורש. ניסים וואס זענען מלובש אין טבע, וואס מען קען עס אנרופן דער ענין פון פלא למשל, אז ס'איז נישט קיין זאך וואס איז למעלה מן הטבע, ס'איז נאר א פלא, דאס איז איין זאך, און זיי זענען העכער פון די ניסים וואס זענען אפן, וואס מען זעט אז ס'איז למעלה מדרך הטבע, און טבע אליין,

און דער רבי לייגט צו זייער געשמאק אז אויף די ניסים, ווי דערמאנט פריערט אין די הערה, עס זענען די ניסים וואס אין בעל הנס מכיר בניסו, וואס אויף זיי שטייט דאך דער לשון עושה נפלאות לבדו ווי געזאגט פריער אז די גמרא אין נדה זאגט אויף דעם ענין וואס א מענטש האט א נס און ער דערקענט דאס נישט ווייל דאס ווייל ווערט עס אנגערופן נפלאות, לייגט דער רבי צו דא זייער געשמאק אז אויף דעם זאגט דוד המלך עושה נפלאות, לבדו, שטייט נישט עושה נפלאות, נאר לבדו, וואס מיינט דער לשון לבדו? שנמשכים מבחינת לבדו, א נס וואס מען זעט דאס מיט די אויגן, א פלא וואס מען זעט דאס, עס קומט נישט פון עצמות אין סוף, דווקא ווען מען רעדט וועגן א ענין פון א זאך וואס אין בעל הנס מכיר בניסו, א פלא אדער נידעריגער דער ענין פון ישועה, דארטן איז דער ענין וואס איז נמשכים מבחינת לבדו, עצמותו ומהותו יתברך ווי מ'גייט מסביר זיין מער קלארער אין דעם המשך פון די שיחה. ניסים גלויים נעמען זיך פון גילויים וואס זענען מוגבל אין דעם קו פון גילוי. אז איך זעה א נס, איך זעה עס האט פאסירט א מורא'דיגער מורא'דיגער נס, יעמאלט דער נס איז גלוי, איך זעה עס מיט די אויגן, אז איך קען עס זען מיט די אויגן קומט עס פון א פלאץ וואס איז גלוי, ס'איז נישט אזא הויכער פלאץ, קומט עס פון דעם קו פון גילוי, דער נס מוז זיך זען בגילוי, איך זעה עס דאך מיט די אויגן, איך זעה אז ס'איז געווען א נס, אז דו קענסט עס זען, קומט דאס פון א פלאץ וואס איז גילוי. ניסים המלובשים בטבע נעמען זיך פון אן אור וואס איז העכער פון גילוי, א נס וואס איז מלובש אין טבע, מען קען איינטייטשן אז ס'איז געווען א ענין פון טבע, און פון דעסוועגן ווייסט מען אז ס'איז געווען א ענין פון א נס, דאס קומט פון א העכערן, וויבאלד אז ס'איז דאך מלובש אין טבע, איך זעה נישט קלאר דעם ענין פון דעם נס דא, דאס קומט פון א העכערן פלאץ פון גילוי, און דעריבער זענען די ניסים אנגעטון אין לבוש פון טבע.

איז דאך בגלוי איך זעה א נס וואס ס'ברעכט טבע אז ס'איז העכער ווי טבע, דאס קומט פון א פלאץ וואס איז גילוי, ווען ס'קומט א זאך וואס איז א נפלאות איז יעמאלט קען מען טייטשן אז ס'איז נישט גארנישט געווען ווייל ס'איז פארט טבע, אבער פון דעסטוועגן אז מ'קוקט גוט זעט מען דארטן אויכעט, איז זאגט דער רבי וויבאלד אז מ'קען דארטן זען דעם ענין פון נס איז דאס קומט דאס אויכעט פון א פון א פלאץ וואס איז בגדר פון גילוי.

וואס איז נישט בגדר גילוי כלל, דארטן זעה איך דאך גארנישט, איך זעה נישט, איך זעה נישט מיט פשוט'ע אויגן, זעה איך נישט אז ס'געווען א ענין מלמעלה, געזאגט פריערט אז אידן זענען אפילו אין טבע זענען זיי אויכעט העכער פון טבע, אבער דא ווען ס'קומט צו דעם ענין ווי דער רבי וויל מסביר זיין ווי קומט עס אראפ למטה, קומט עס פונעם העכסטן ארט, נעמט זיך פון עצמות וואס איז נישט בגדר גילוי כלל, במילא טוט זיך אויף די ישועה שלמעלה מהטבע וואס קומט פונעם אויבערשטן אליין. וויבאלד אז מען רעדט דא וועגן א ענין וואס ס'קומט פון אין א אופן וואס מען זעט עס נישט, קומט עס פון א פלאץ וואס מען זעט עס נישט, עס קומט פון עצמות אין סוף, וואס קומט פונעם אויבערשטן אליין, און אין אן אופן ווי עס וואלט זיך געפירט בדרך הטבע ממש. מילא איז דאך קומט אויס אז ווען מען רעדט אין די דרגה ווי ס'קומט מלמעלה, איז דער ענין פון נסיך איז א קומט פון א פלאץ, וויבאלד אז מען זעט עס בגלוי דעם נס, קומט עס פון א פלאץ וואס איז גלוי, איז א נידעריגערע פלאץ, נפלאותיך קומט פון אביסעלע העכער אבער ס'איז נאך אלץ שייך צו גילוי, ווייל מען קען דאך זען אז ס'איז געווען א פלא, מען רופט עס אן פלא, ס'איז נישט געווען נארמאלע טבע, ווען ס'קומט ישועותיך, וואס דארטן איז ישועותיך, זעט מען דאך אינגאנצן און מען קוקט מיט פשוט'ע אויגן זעט מען דאך אינגאנצן טבע, דאס איז דאך באהאלטן אינגאנצן דער ענין פון די אלוקות איז אינגאנצן באהאלטן דארטן, קומט דאס פון א פלאץ וואס איז עצמות אור אין סוף. און דאס איז אויך דער סדר פון די דריי עניינים, יעצט וועט מען פארשטיין דעם סדר פון די דריי עניינים אויכעט, נאך געשמאק ווי דער רבי וועט דאס מסביר זיין ווי ס'ווערט איינגעטייטשט אין די ווערטער להודות ולהלל לשמך הגדול האט צו טון לויט דעם אופן ווי מיר קוקן ערשט אויף דעם אז נסיך איז די נידעריגסטע און ישועות איז די העכסטע האט עס צו טון מיט די לשונות פון להודות להלל לשמך הגדול. על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך האט צו טון מיט די דריי עניינים פון להודות להלל לשמך הגדול. פריער קומט די הודאה והילול בשייכות צו גילויים, וואס פון זיי ווערן נמשך נסיך ווי געזאגט פריער, יא? איז דאס דער ענין פון הילול, להודות ולהלל. להודות ולהלל האט צו טון, הילול האט צו טון איך לויב דעם אייבערשטן פאר א זאך וואס וואס ווערט נמשך אין ניסים וואס מען זעט קלאר דעם ענין פון נס וואס איז למעלה מדרך הטבע, ס'איז גלוי, קומט פון א פלאץ פון גילוי, האט עס צוטון מיט להודות ולהלל, דערנאך בשייכות צום אור שלמעלה מגילוי, וואס דאס איז דאך ווייל נפלאותיך, ווי געזאגט פריער, נפלאותיך קען מען טייטשן אז ס'איז דרך הטבע, אבער מ'קוקט גוט זעט מען דאס ענין פון א פלא, אז דארטן איז פארט עפעס א ענין פון גילוי, איז ממילא יעמאלט זאגט מען דעם ענין, איז דאס דער ענין פון להודות ולהלל גייט אויף דעם ענין פון ניסים און אויך נפלאות, וויבאלד אז ביידע האבן א שייכות צו גילוי, און דערנאך קומט מען צו צו הודאה והילול, ווי שטייט לשמך הגדול, וואס איז שמך הגדול, מען קומט אן ממש צו עצמות אין סוף, שמך הגדול, שמך הגדול האט צו טון ווי געזאגט פריער מען רעדט וועגן ישועות, ישועה איז דאך א זאך וואס מען זעט אינגאנצן נישט דעם ענין פון אלוקות לכאורה, ס'זעט אויס אז ס'איז ממש. אז זיי ביידע קענען געווינען, אז ס'רעדט זיך וועגן א זאך וואס מ'זעט אינגאנצן נישט, אז מ'קוקט נישט ווי ס'דארף צו זיין, זעט מען נישט אינגאנצן, דאס קומט ממש פון עצמות אין סוף, דערפאר איז דאס אין א ענין פון נישט בגילוי, און ס'איז בהעלם, דער גאנצער ענין פון אלוקות איז דארטן בהעלם, שמך הגדול, וואו זעט מען עס ארויס? בעיקר דורך ישועותיך.